א גוטן ערב שבת קודש פרשת בחוקותי, ברעיקינג נוז, ברוך מרדכי לעבאוויטש האט באקומען עלף חדשים, ס'הייסט ער האט באקומען א טאטעל פון צוויי יאר, נאר נײַן איז ער שוין געזעסן, און ער דארף נאך זיצן פילע צוויי יאר, ס'הייסט ער קען נישט בעטן קיין דיסקאונט פאר גוד ביהעיוו. יעצט לאמיר צו צעלייגן דא אלע צדדים, אלע פראנט. קודם כל, ס'איז א מורא'דיגער שווארצע טאג פאר ברוקלין, מורא'דיג, ווייל דא דער לאו סיסטעם, דער טאמפסאן האט עס פארלוירן, די צייטונגען גייען שוין יעצט אנהייבן ארויסצוקומען, מ'גייט אים אנהייבן נאכצולויפן, ער האט עס פארלוירן. יעצט, ס'איז דא די עיקר קארד שפילער זענען דא, דוב הייקינד, ער האט געשריבן א בריוו פאר דעם פריעריגן קעיס, דער אינגערמאן וואס האט געוואקט, מאשקאוויטש, נאכדעם איז דא זיין מענטש וואס ער האט אריינגעשטעלט, וואלף הערש סענדער, און נאכדעם איז דא דער דרויער, דרויער, ער שפילט דא א גרויסע ראלע. די פירער זענען צוויי מענטשן, איינער איז פרוים שטיין, וואס ער האט געזעסן שוין אין תפיסה דריי יאר ווייל ער איז געווען א וועלטס גנב, קיינער האט אים נישט געוואלט הייערן, א געלונגענער מענטש איז ער, גייט ער מאכן אן אנדערן וועג וויאזוי מען מאכט געלט. איין וועג איז געווען אז ער האט גע'גנב'עט געלט און ער האט איבערגעלאזט פינגער פרינטס און מ'האט אים געקענט כאפן, יעצט איז אן אנדערע וועג, ער נעמט צאם געלט, לאזן אלע חזירים ארויס אין די גאס, און חיים הערש פריינד איז ער איז דער פראנטמען, אונז זעמיר שוין יעצט געוואויר געווארן אלעס, ווער עס האט גע'עסקנ'ט ביי די אלע פיר דיעלס, ווער עס האט גע'עסקנ'ט ביי מאשקעוויטש, ווער עס האט גע'עסקנ'ט יעצט ביי ברוך מרדכי'ן, ווער עס האט גע'עסקנ'ט ביי שניצלער, און ווער עס האט גע'עסקנ'ט ביי רובין, איז ווייסט מען שוין אלעס. ס'האט מיך גענומען צייט צו זעהן ווער דער שונא איז. איז יעצט איז אזוי. ממילא אז ברוך מרדכי'ס קינדער האבן זיך פארלייגט אויף כלל ישראל און זיי אנגעהויבן צו רודף'ן, זיי האבן גערוידעפט רב שלמה אהרן, ווייל רב שלמה אהרן איז געווען אינוואלווד אין דעם קעיס קעגן ברוך מרדכי. אבער ווי קומען זיך דא אריינצומישן חיים הערש פריינד? חיים הערש פריינד האסטו שוין אמאל געפילט וואס דאס הייסט אז מען מאלעסטעט א קינד? דו האסט געטון א שידוך, איך האף אז נישט נאר די קינדער וואס וועלן געבוירן ווערן פון דעם, נאר איך האף אז. אלע דיינע קינדער, אלע בלי יוצא מן הכלל זאלן פילן וואס דאס הייסט א מאלעסטעד טשיילד, און זאלסט פון זיי האבן אזויפיל נחת וויפיל סרולי רובינשטיין מיט טורנהיים געבט פאר זייערע עלטערן. אזויפיל נחת זאלסטו פון זיי האבן. ווער האט דיר געגעבן א רעכט זיך דא אריינצומישן? נארוואס, ס'נעמט צייט. קוק אהער. ס'איז געווען צוויי און דרײַסיק יאר האט מען געגעבן גיטין בכפייה יעצט האט מען געכאפט נאך צוויי דעם זון פון עפשטיין מיט נאך איינעם ס'שטייט זיי צו זיצן לעבנס לאנג פון זיי דארף די עף בי איי גארנישט אז זיי זאלן שוין פארקויפן סודות אבער זיי זענען אין בוידעם ער וועט זיצן ער וועט זיצן אסאך אסאך יאר די זעלבע זאג איך דיר עטץ אלע גיין זיצן ווייל די עטץ איז נטרדן און דזשאסט ער געבט זיך א שטעל אויף דער לויער פאר ברוך מרדכי'ן דער גרויסער צעצעלייגער אלן דערשאוויץ געבט זיך א רוף אן איך האב גערעדט מיט רובינשטיין ער האלט נישט ביים קומען אויפן סטענד, מיט וואס א רעכט האט געהאט דער לויער צו רעדן מיט רובינשטיין? רובינשטיין איז דאך דער וויקטעם, און דאס אלעס לאזט מען דורך, דאס איז אלס ווייל מיסטער טאמפסאן קען קיין אפיס נישט פירן, און דאס איז אלעס. איז גענע איז ס'גייט יעצט אריין, כ'וויל נישט זאגן ווי, ווייל עס גייט אריין פאר א העכערן ארגענעזעישאן פון די גאווערמענט, און אלעס וועט מען בודק זיין, פונקט אזוי ווי מ'האט בודק געווען די אלע רענטא, די מענטשן וואס זענען געזעסן פאר גארנישט, פונקט אזוי גייט מען דאס אלעס בודק זיין. מיר האט בכלל איינער געזאגט אז דער פריינד איז געווען אויכעט אינוואלווד מיט יאגודקין, למעשה ביי יאגודקין האט ער גארנישט געקענט אויפטון, יעצט וויל מען רעיזן געלט פאר אן אפיעל און זיי גנב'נען גרויס געלט, די מיסעס יאגודקין איז געוואויר געווארן אז זיי האבן געגנב'עט גרויס געלט, סאו ס'איז אקעי, יעדער נעמט א טשענס, און ווען מען כאפט, הייבט מען אן צו באצאלן די פרייז, סאו. אונז ווייסן שוין ווער אונזער שונאים זענען, און אונז גיימער זיי פייט. צו ברוך מרדכי וועט שוין צוריקגיין צו נישט, דאס איז איין זאך, אבער אונז גיימער מאכן אזוי שטרענג אז ווער ס'וועט זיך אריינמישן, בראוקערס, רבנים, יעדער איינער ווער ס'וועט זיין דא פארמישט, אפילו לויערס, ער דער אלן דערשאוויץ האט געטון דא א קרימינאלישע זאך, ער זאגט אליינס ער האט גערעדט מיט מיט סרולי רובינשטיין, ער האט נישט געהאט קיין שום רעכט צו רעדן מיט אים, דו ביסט נישט סרולי רובינשטיינ'ס לויער, דו ביסט די לויער פאר ברוך מרדכי, און ער האט אויך איינמאל געזאגט פאר די גאווערמענט האט ער זיי קלאר געזאגט אז. איך קען דיר צושטעלן דעם טורנהיים, כ'ווייס דו קענסט אים צושטעלן, ווער ביסטו זאלסט בכלל רעדן מיט אים? אלרייט, הער אויס, איט טעיקס טיים אנטיל ווי קעטש אפ, ס'איז דאך געווען אזוי קאראפטעד ביי טשארלס היינס אז מ'האט דאך געקענט טון וואס מ'האט געוואלט, און יעצט איז עס געווארן ווי מ'זאגט נאך ארגער, ווייל יעדער קומט דאך אז מ'האט ארויסגעלאזט שניצלער, האט דאך דאס געטענה'ט אז מ'האט ארויסגעלאזט שניצלער, און מ'האט ארויסגעלאזט דעם מאליק, תמחה זכר עמלק, וואס מאליק האט מודה געווען אז ער האט געטון מציצה בפה. נו, איך פארשטיי נישט, נו שרייט ער, נו ברוך מאטקע האט דאך אויך נאר די זעלבע געטוהן, ס'איז נישט אמת, ער האט געטוהן ארגערס, נאר גארנישט, על כל פנים ער ווייסט נישט פון בעסער, ער האט נישט געמאכט מציצה בפה פאר א בחור אין די מקווה אונטערן וואסער, ווייל ער וואלט זיך דערטראנקט, סאו עניוועי, צוביסלעך, ס'פארט, מ'האט אפס און דאונס, עט די ענד אוו די דעי, פארט עס גוט, יעצט לאמיר גיין אויף א צווייטן וועג, חיים יעקב, דארטן מיט דעם מוישעלע גליק, ברודער, איז געקומען אין קאורט, און דער, נאך אפאר דארטן, איך געדענק זיי נישט ביי די נעמען, דער ווייס, דער וואס. דאוונט שיין, און נאכדעם איז געקומען דארטן דער גאלד, זיי זענען אלע געקומען, אז ס'איז שקר ס'א בלבול, היינט אינדערפרי אויפן וועג אריין גיין אין קאורט רופט זיך נאך אן איינער פון זיינע זין מ'איז סתם חושד מיין טאטע סאו ווידער דא האט עטץ געטענה'ט ס'איז שקר און אויף דעם איז געגאנגען לייזער קעסטנבוים מ'האט אריינגעלייגט מיליאנען ברוך מרדכי אליין הוא עצמו ער זאגט יא ס'איז יא אמת כ'האב עס יא געטוהן און ער זאגט עס נישט ווייל ער ער וויל ער זאגט עס ווייל ער ווייסט אז טאמער וועט ער נישט מודה זיין גייט ער אויף טרייעל און מ'וועט אים איבערווייזן זאגט ער עס נישט ווייל ער איז א גרויסער צדיק און ער וויל אויף זיך עפעס נעמען נאו וועי. סאו בקיצור דארף מען זעהן אז די אלע זאלן קומען אין דזשוליי ווען מען סענטענסט אים און פרעגן ברוך מרדכי האסט אונז אויסגעפאפט דא האסטו געטענה'ט אז האסט נישט געטוהן דא שרייסטו ביסט חף מפשע און דא ביסטו א ליגנער דו האסט יא געטוהן עניוועי דאס גאנצע אז ער האט נאר געטוהן מציצה בפה דאס גיימער אונז אויכעט מסביר זיין פאר די חלק פון די גאווערמענט צו ווייזן אויף וואס דא גייט אז ס'איז שקר, ווייל אין די מינוטס לכתחילה ווען מ'האט אים איינגעזעצט שטייט ער האט געטון כל דבר אסור מיט אים, און די זעלבע אויכעט מיט מאליק מיט מאליק האט ער אליין אלען דערשאוויץ האט געזאגט יעצט אין קאורט כ'האב גערעדט מיט די מאמע פון מאליק און ער האט געזאגט ער האט געמאכט משכב זכור האט פענעטרעיטעט, ער האט געטון די ארגסטע זאך, אלל אוו ע סאדען זאגט מען ער האט נאר געמאכט מציצה בפה, אוי דאס איז זייער שלעכטע נייעס, נאר גארנישט, ס'וועט נעמען צייט, אונז ארבעט מיר יעצט מיט די רייט פארט פון די גאווערמענט, נישט מיט קיין טאמפסאן, און אזוי ווי ס'געווען מיט די גיטין, דרייסיג יאר האט מען עס געטון, יעדער געהאלטן ס'מותר, היינט. יעדער איז שוין מודה מען טאר נישט, ס'דא מענטשן וואס מען האט געקידנעפט, ס'דא מענטשן וואס זענען געגאנגען זיצן צען יאר און צוואנציג יאר און דרייסיג, און די אלע פרויען וואס האבן גענומען די גיטין זאלן וויסן די רבנים האבן ענק פארפירט, עטס זענט אלע געהעריגע אשת איש, עטס טארטס מיט ענקער מאן ווייטער נישט וואוינען און אלע קינדער וואס עטס מאכט זענען ממזרים ודאים לכל הדעות. סאו, יעצט וועל איך גיין צום אנדערן ענגל באקוקן די זאך, ווען דער ברוך מרדכי וואלט געהאט גאטס און ער וואלט

פארט די עגמת נפש און מ'האט אים געשלעפט אין קארט און אריין און ארויס און ער האט געזעסן א יאר האוז ארעסט און ער איז געזעסן א יאר שוין אין דזשעיל און ער גייט נאך זיצן נאך א יאר, וואס האט דאס אלעס אויסגעפעלט? איז מענטשן קאלן מיך יעצט אפ און וואס איז מיט נחמיה? זאג איך נחמיה זיצט נישט ווייל ער האט געטאטשט א מיידל, נחמיה זיצט פאר איין טעם, נחמיה זיצט ווייל ער האט נישט געהאט די גאטס און די קארידזש צו זאגן איים סארי כ'האב זי יא געטאטשט, כ'בין געווען. איך האב געהאט א מיידל, איך האב געוויסט איך קען מיט איר טון וואס איך וויל, איך האב פארגעסן אויף א מינוט אז ס'איז דא א רבונו של עולם, איך האב פארגעסן א מינוט אז זי האט עלטערן וואס האבן איר אויפגעכאוועט זאלן זען פון איר נחת, ענד איי אפאלעדזשייז ענד איי רימארס, וואלט נחמיה אויך נישט באקומען מער ווי א יאר צוויי, נאו וועי, ער וואלט נישט באקומען, דער דזשאדזש האט אים געזאגט איך געב דיר פינף יאר, פון פינף וואלט מען געקענט מאכן א דיעל אויף דריי יאר, און ער וואלט געזעסן נאר אנדערטהאלבן יאר. סאו אז ער האט נישט קיין שכל איז ער גייט נישט זיצן וועגן דעם ווייל ער האט געטאטשט א מיידל, ער גייט זיצן ווייל ער האט נישט מודה געווען. ברוינשטיין האט אויך אפגע'גנב'עט מיליאנען פון די גאווערמענט און ער איז נישט געגאנגען זיצן נאר דריי יאר ווייל ער האט מודה געווען. ס'איז געווען אפילו א דיעל צווישן אים און צווישן דעם אייזדארפער אז זיי ער טאר אפילו נישט פארציילן אז הייסט דאך ער האט אלעס פארציילט, ווייל טאמער נישט ווערט בטל דער גאנצער דיעל, אבער ס'איז געווען א סוד, ער האט מודה געווען און א גוטן טאג. דעטס איט. סאו דאס איז א מורא'דיגע זאך וואס מען דארף וויסן, אז מען כאפט דארף מען מודה זיין. יעצט איז דא נאך אן ענגל אויף וואס אונז דארף מיר קוקן, אז ברוך מרדכי האט געוואקט, איז מענטשן זאגן הע האסט גארנישט אויפגעטון, קודם מען האט אים געמאכט זייער וימררו את חייהם, דיי פון טו או או עיט ביז יארע פֿערצן, עס איז געווען פאר אים בלוטיגע בלוטיגע טעג און נעכט. נאר וואס? איך שריי יעצט צום עולם, איך לאך פון אים. יעצט דארפט עטס וואטשן ווען ער קומט ארויס, ער גייט אריין מעי, ער עט ארויסקומען די נעקסטן דזשוליי, דארפט עטס אנהייבן צו וואטשן, דער חזר גייט ווייטער שווימען. געלט האט עס אים נישט געקאסט ווייל לעיזער האט עס באצאלט און נאך אפאר טיפשים האבן באצאלט. סאו למעשה איז ס'איז אונזער פראבלעם, אונז זארגן מיר זיך שוין יעצט ווען דאסקאלאוויטש גייט ארויסקומען א יאר ארום וואס עט זיין? ער האט שוין געטאטשט אין פיסע גוים, סאו וואס העט ער טאטשן דא אין וויליאמסבורג? די פראבלעם איז נישט מיין, עטס כאפטס נישט, עטס האטס געהאט א גרויסן טעות, עטס זענטס געקומען זיך שלאגן מיט מיר, איך לאך פון אים, איך האב מיט אים גארנישט, איך האב אים געוואלט העלפן אז די קאמיוניטי זאל זיין נארמאל, זענט עטס געגאנגען עטס האטס אים געשלאגן מיט מיר, פיין, ס'איז דא אמאל וואס איך האב אים גוט דערלאנגט, און ס'דא אמאל וואס עטס דערלאנגט צום פייפן. יעצט אז ברוך מרדכי גייט גיין אין די גאס, ווי עסטו שטעלן א שומר? חיים הערש פריינד, און אז ער וועט כאפן דיינס א קינד און ער עט אים מאכן און עוועלאן און עט מאכן משכב זכר מיט מציצה בפה מיט אלע חזעריי וואס ער האט געטוהן, וואס עסטו דעמאלטס טוהן? דאס איז אונזער פראבלעם, אונז ווייסט מער נישט ווער אונזער שונא איז, און אונז ווייסט מען נישט מיט וועם אונז שלאג מיר זיך, און ממילא טוהן מיר משוגענע זאכן, ס'וואלט נישט געדארפט זיין קיין שום מין וועג אז ס'זאל זיין אפילו איינער אין אונזער קאמיוניטי וואס ער זאל אונז לאזן אז אונז זאל מיר דארפן צוטראגן אליינס די מלחמה מיטן לאסט, יעדער רב וואלט געדארפט צוהעלפן. נאר וואס, האט עטס געכאפט אפאר טאלער. למעשה, כ'האב יעצט גערעדט מיט א רב, האט ער מיר געזאגט זאלסט וויסן נחום דו ווייסט נישט ווי גערעכט דו ביסט. ביי די רבנישע שטובער איז דא מער קראנקע קינדער, קראנקע מיין איך וואס מ'האט ס'מאלעסטעד, יונגלעך מיט מיידלעך, ווי ביי גאנץ כלל ישראל. ווייל קודם כל די רב איז אינדערהיים א גאנצע וואך, און ער האט א מקווה, און ער נעמט מיט דאס קינד, און ער איז א משבת לשבת איד, און פאר די ווייב פארקויפט ער זיך ער איז הייליג, און די אלע גיטין וואס איז געשען, מענדעלע חזר'ס זון האט זיך גראד גע'גט, דארטן די דער אנדערע רב דארטן וואס ער האט דארטן אין ווילימסבורג די די פוינטי פלאזא, זיין זון האט זיך גראד גע'גט מיט מיט דעם מונקאטשער'ס ברודער, עטס גייטס ענק אויסלערנען, עטס ליידטס מורא'דיג, סאו נישט נאר דאס אז עטס קומט נישט ארויס מיט די זאך, עטס גייטס נאך שטערן, נאר גארנישט, אונז קען מיר עס פארדייען. ס'איז א קלאפ, ס'איז א זעץ, אבער אונז גיימער ווייטער פייטן פאר דעם. שוין. יעצט זאלט עטס זיין אלע זייער העפי אז ברוך מרדכי גייט זיין ביז א יאר ארום צוריק אין די גאס און נאך אים וועט זיין דאסקאלאוויטש, און דער חזיר מאליק מאליק האט מען אים געגעבן אז ארדער אוו פראטעקשן, זאגט מיר דער בחור אז פורים איז ער געגאנגען אים טאטשן, פורים? ער איז אין ארדער אוו פראטעקשן, נאר עטס פארלאזט ענק אז דער בחור וועט נישט יעדעס מאל לויפן פארציילן. סאו למעשה וועט עטס האבן מאליק אין די גאס אויך? דאס וואס ער גייט פאר העלפ? נע, ער ווייסט אז קיינער וועט נישט קומען עניוועי פאראויס און אז יא וועט מען אים אונטערברענגען. סא יעצט זאג איך פארן עולם, הייבטס אן צוצולייגן א פלייצע אקעי. נאר עניוועי, אונז זעמער נישט פארלוירן צו עטס יא אונטערלייגן א פלייצע צו נישט, ס'געפארן גוט ביז יעצט. מיט מיטן אייבישטער ס'גייט פארן ווייטער, ווייל אונז ווייס מיר היינט מיט וועלעכע חלק פון די גאווערמענט צו האנדלען, און אונז ווייס מיר ווער ס'איז אונזער שונא. מ'האמער אפגעשטעלט דאס אז ס'איז ליגנט אז ס'איז קיינמאל נישט געשען האמער אפגעשטעלט ברוך השם אז מ'האט אינטימידעיטעד וויטנעס מיט וויקטימס האט מען אויך אפגעשטעלט מ'האט זיך אויסגעלאכט נאר יעצט אז מ'האט נישט באצאלט א פרייז אז דער די מענטש דער וואס האט מיך אפגעגאסן דער שניצלער האט נישט באצאלט א פרייז וועט מען עס נאך נעמען אין קאנסידערעישאן וואס מ'גייט טון ווייטער. אבער יעצט גיי מיר אונז האבן אמאל א דריטע פעיז פון די מלחמה, די דריטע פעיז איז אז יעדע טאם דיק און הערי לייגט זיך אריין אינעם געשעפט, און זיי האבן אביסל קאנעקשאנס ביי די גאווערמענט וועגן וואוטס און אנדערע זאכן, און זיי ברענגען אונטער דעם לאו סיסטעם, מיט אנדערע ווערטער איך האב מסביר געווען פון איינע פון די העכסטע מענטשן וואס זיי גייען אונז יעצט העלפן, איך האב מסביר געווען אזוי, ס'איז דא פאליטיקס און ס'איז דא לאו, ווען די לאו ווערט אויסגעמישט מיט פאליטיקס איז נישט דא קיין לאו, און עטס גייטס זען אז. ברוקלין גייט אראפגיין דאון דע דרעין, די נעקסטע יאר צוויי העט זיין אזויפיל געשיסעכצער מיט אלע זאכן אין ברוקלין אז מ'העט נישט קענען וואוינען אין ברוקלין עטס זען, פארוואס? הע, ווייל אויב מ'קען אונטערקויפן די אפישעלס קענען זיי אויכעט אונטערקויפן, זיי האבן עניוועי אהעד אוו די געים, ווייל זיי שרייען זענען א מיינאריטי, זיי זענען עפריקען אמעריקען און מ'טשעפעט מיט זיי. סאו עניוועי, ברוך מרדכי גייט אריין אין דזשוליי אויף א יאר, עלף חדשים, און ער איז שוין אפגעזעצן א יאר האוז ארעסט און א יאר אין דזשעיל, און ס'האט אים אפגעקאסט אפאר מיליאן דאלער, אלץ נישט ווייל ער האט געטאטשט בוך, ניין, נאר ווייל ער האט נישט געהאט די גאטס צו זאגן איים סארי, איך האב עס יא געטון. פרעגט מיך איינער ווען נחמיה זאל היינט זאגן איים סארי איך האב עס געטון, צו מ'עט אים אויך ארויסלאזן? זאג איך אים נאט רילי, קיינער איז שוין נישט אינטערעסירט צו ער האט יא געטון צו נישט. דעמאלטס ווען מען איז געשטאנען און מען האט נישט געוואוסט צו יא צו ניין, און מען האט מצער געווען א אידישע טאכטער אז זי זאל ארויפגיין אויפן סטענד און זיך מוזן אויסוויינען, זי איז איינמאל אראפ אינמיטן וויינעדיג. פאר דו האסט דאס געטון האסטו געדארפט האבן גענוג גאטס צו זאגן איים סארי איי דיד איט, און אזוי ווי דו האסט נישט געהאט גענוג גאטס וועסטו זיין אין דר'ערד. שוין, איך האב א גרויסע הנאה אז. און מען ווייסט דאך שוין ווער אונזערע שונאים זענען, און אונז גיימיר זיי ארויס סמאוקען. דער פריינד האט זיך געמוזט זוכן אן אנדערע פרנסה, ווייל ער דאכט זיך מיר האט זיך אויך געטרעפן אין דזשעיל אזוי ווי פרוים שטיין, מיט וואס א רעכט האבן זיי געהאט זיך דא צו מישן? דער וואז נאו רייט פאר אלל דיס. סאו, טוטס ווייטער, און נאכדעם וועט איר זעהן ווי עס וועט אנקומען. פארגעסט נישט, פרוים שטיין, פאר ער איז געגאנגען זיצן האט ער מסתם דרייסיג פערציג יאר געגנב'עט ביי די גאווערמענט. ביי סאטמאר האט ער געגנב'עט,

האט אריינגעשטעלט דעם סנדר, דער סנדר פירט איין דעם אפיס, און אלע צייטונגען גייען עס ארויסברענגען קלאר אז דא גייט פאר פאליטיקס נישט קיין לאסס, און נאכדעם קען זיין ס'וועט זיין אזוי ווי ס'איז געווען דעמאלטס אין די אלטע צייטן, אריינגעשטעלט רענטא מיט די אלע חברה, ווייל דער טשארלס היינס דאך אויך געהערט פול מיט פאליטיקס און געלט, מ'האט אריינגעשטעלט אלע חברה, און די סוף איז געווען אז יעצט לאזט מען זיי אלע ארויס און זיי סוען די גאווערמענט, קען זיין מעט נאכאמאל צוריק שטעלן די אלע אין דזשעיל אויך, מאליק ווייס איך זיכער מעט אים צוריק שטעלן ווייל ער קען זיך נישט האלטן די הענט ביי זיך, נאר ס'קען זיין שניצלער וועט אויך צוריק גיין, איך גיי אים נישט ארויס לאזן מען וועט פייטן ביז צום לעצטן טראפ בלוט, איז למעשה וואס דא איז געשען איז פארוואס זיי און מאליק גייט זיצן און פארוואס ברוך מרדכי גייט זיצן איז ווייל זיי האבן געמאכט מציצה בפה אן א קאנסענט, זיי האבן געמאכט ארגעס, זיי האבן געמאכט משכב זכור, זיי האבן מטמא געווען קינדער, ס'איז געווען א שרעק. א פרוי פרעגט מיך אז איך זאל איר זאגן א איך זאל ארויפלייגן דעם וויקטים פון די פאיער מקווה איז ער הייסט דייטש ער רופט זיך היינט דיענדזשעלאו איך זאל אים ארויפלייגן איך זאל מסביר זיין פאר די בחורים פונקטליך ווייל זי איז א פרוי זי ווייסט נישט וויאזוי צו זאגן און ער זאל ארויסגעבן פונקטליך וואס ער האט געטון און פונקטליך וואס מען טוט אין די מקווה איז וויל איך אייך זאגן איך קען אים נישט ארויף שטעלן ווייל איך האב נישט מיט אים קיין קאנעקשאנס מער, ער איז נעבעך אינגאנצן אוועק פון וועג און ער איז מיט טאטוס מיט אלעם, נאר אז מען רעדט שוין דערפון וועל איך אייך זאגן פונקטליך, די חברה די חזירים טוען אזוי, זיי נעמען, קודם כל זי זאגט אויך איך זאל זאגן ווער ס'האט עס געטון, איך האב שוין געזאגט ווער ס'האט עס געטון ווייס איך נישט, ס'איז א אשם תלוי, דער אלטער פאיער רב. חיים בער, חיים בער האט ער געהייסן, צו חיים, איך געדענק נישט וויאזוי ער האט אפילו געהייסן, ער האט געזאגט פארן עולם אז ער איז א סופר, ער איז נישט געווען קיין סופר, ער האט געהאנדלט און ער האט איינגערעדט דעם עולם אז ער איז א סופר און מען האט געמיינט אז ס'איז זייער חשוב זיינע פרשות ווייל ער איז געווען ביים רעבן א גבאי, למעשה פלעגט ער אנכאפן די בחורים ביים אחור, ער פלעגט זיך אנטרינקען מיט צב מיט ברוינפן, ער פלעגט זיי אנכאפן, געמאכט איין טעות ער האט אנגעכאפט סענדער דייטש'נס זון און סענדער דייטש האט

יעצט דער דיענדזשעלאו געדענקט נישט ווער ס'האט מיט אים געשטיפט פארוואס ווייל ער זאגט זיי האבן געהאט ביידע גרויסע בערד זיי זענען שוין געווען ניינצן און צוואנציג ער איז געווען אַכט יעצט וואס זיי האבן געטון איז אזוי זיי האבן א גרויסע כלי א גרויסע ערווה און די גרויסע ערווה האט ער אריינגעשטיפט נעבעך יענעם אונטן אין לאך ווי ער גייט ארויס גדולים און ער האט עס אים אויפגעריסן דאס האט ער געטון. און דאס איז וואס ווערט געטון ווען איינער א גרויסער טשעפעט א קליין יונגל, און נאכדעם ווערט ער אינפעקטעט און אזוי ווייט, נאכדעם נעמען זיי דיך אריין אין טוילעט און זיי האבן עקס-רעיטעד מואוויס און אזא קליינע ווידיא און זיי ווייזן דיר אלעס וואס מען טוט אין א בעדרום אויסגעטונערהייט, און נאכדעם לערנען זיי אויס דאס קינד צו מעסטרעבעיטן ער זאל מוציא זיין זרע לבטלה, און נאכדעם מאכט ער נאך מציצה בפה אויך, ער הייסט דאס יונגל זאל אים מוציא זיין, ווייל קליינע קינדער טאר מען דאך נישט, די גאווערמענט לאזט דאך נישט, און זאגט מען פארקערט, דו זיי מוציא דעם גרויסן חזיר. און ער לייגט אים אריין די זרע אין מויל אריין, ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר, און אז דו ביסט א נאאיווע פרוי און דו ווייסט נישט וויל איך דיר זאגן, דאס ארגסטע וואס דו קענסט קלערן איז נאכנישט פֿינף פראצענט וואס ווערט געטון אין די מקווה, יעצט אן עלט א ס'שטייט דארטן א עלטערע מענטש, א בחור'ל דרייט זיך אין מקווה, גייט ער צו צום אים לעבן אים און קלאפט אים אזוי אן און פאמפט אריין אין אים, און נאכדעם געבט ער א זעה ווי פלינק די קינד איז, נאכדעם זאגט ער אים אוי איים סארי, טאמער זעהט ער דאס קינד מאכט זיך נישט צו טון, ער ווייסט נישט ער איז נאאיוו, דעמאלטס הייבט ער אים אן צו פאטשן. און זיין ערווה און ער שטופט זיין ערווה אריין אין זיין ביהיינד, ס'איז א אומגליק וואס ס'גייט פאר, ס'איז געווארן אסאך בעסער, איך קען זאגן ס'איז נײַנציק פראצענט בעסער, אבער צו שיקן א קינד אין מקווה איז ארגער ווי אים צו שיקן אויף אטלאנטיק אושען אן א שיף, ס'איז א גרויל און א דיזעסטער און א שרעק, און קיינער זאל עס נישט צולאזן. עניוועי, יעצט וויל איך נאר זאגן נאך איין קלייניקייט, ס'איז יעצט געפארן א באס אויף טוירטי ניינט סטריט, ע א באס, און ער שטעלט אפ דעם גאנצן באס טוירטי ניינט סטריט, און ער האט זיך אפילו נישט געבאדערט אריינצוציען זיך אין די פארקינג ווייל יענץ איז דאך א פארקינג פאר די געהעריגע שטאטישע באסעס, מען לאזט איבער דעם באס אין פארנדיג, ס'הייסט די מאטאר האט געארבעט, און ער האט געזעצט דעם מלמד לעבענעם דרייווער, ער גייט אראפ ער קעשט דעם טשעק, דער מלמד האט דערווייל געזען ס'דויערט צו לאנג איז ער אוועקגעגאנגען, די קינדער זענען געבליבן אויף א באס.

איבערגעלאזט דעם באס קודם כל מיט יענעם מלמד, ער איז נישט קיין דרייווער, וואס טוסטו אז די באס נעמט זיך ר', און נאכדעם איז יענער אוועקגעגאנגען, האט געזען ס'דויערט צו לאנג, האט ער געקלערט א כפרה, קיינער זעהט נישט, ס'איז נישט מיינע קינדער, זאלן זיי אלע גיין אין דער ערד חלילה, קען ענק זאגן אויב דער דרייווער, איך גיי מאכן אן אינוועסטיגעישן, אויב דער דרייווער בלייבט דארט נעקסטע וואך, וועט ער האבן פאר וועמען צו פארענטפערן, דעפארטמענט אוו טרענספארטעישן. סוי יעצט, דאס איז נאר געווען אן עמורדזשענסי אפדעיט, יעצט קומט נאך צו אביסל צו פארשטיין וואס ס'גייט פאר אין די אידישע געגנט. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בחוקותי. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם א שטיקל אנטשולדיגונג, כ'האב געזאגט די וואך א שיעור פון אנדערטהאלבן שעה וועגן שמיטה, און ס'איז כדאי מ'זאל עס אויסהערן א גאנצע צייט ביז מ'וועט פארשטיין די וויכטיגקייט, יעדער זאל זיך נעמען אן ארץ ישראל'דיגן יונגערמאן. מען זאל אים שיקן אפאר טאלער ער זאל קענען איינהאלטן שמיטה ווי עס דארף צו זיין, און מיר האבן א שייכות מיט די אידן וואס זיי וואוינען אין ארץ ישראל. כ'האב אויך געזאגט די וואך א שיעור וועגן מיסטער קען טאמפסאן אויף ענגליש, כ'האב אויך געזאגט א שיעור וועגן מירון, בקיצור איך האלט שוין דעם עולם זייער שטארק ביזי, כ'מוז מיך אנטשולדיגן אבער כ'מוז ארויפלייגן יעצט א וויכטיגן שיעור, א קורצן שיעור. וועגן וואס איז געשעהן דא אין דעם לאו סיסטעם אין ברוקלין. קודם וויל איך ענק זאגן אז תמחה זכר עמלק מתחת השמים האט געפליעד גילטי, יעצט עס איז אזוי, איך האב ענק שוין מסביר געווען אז מ'פליעד גילטי איז אייביג דא זייער א ביליגער, יו געט עוועי וויט ווערי טשיעפ, עס איז אויכעט אז מען דארף נישט ארויפשטעלן די וויקטימס, מען דארף נישט דורכגיין קעיאס, מען רעכנט זיך מיט דעם, על כל פנים דער מאליק איז אוועק מיט אזא סוויטהארט דיעל אז קיינער האט זיך נישט גערעכנט, אונז האמיר געהערט אז מען געט אים א סיקס מאנטס דזשעיל, דערווייל האט מען אים געגעבן אזוי, קודם א יאהר מוז ער גיין פאר טערעפי יעדע וואך און ער מוז אריינטשעקן יעדע וואך, זעהר שטרענג, און דער דזשאדזש האט אים געזאגט אז דו וועסט איינמאל נישט קומען זאלסטו וויסן גייסטו אין דזשעיל, נאכדעם גייט ער אויף צוויי חדשים אין פיזיקעל דזשעיל,

נאך פאר צוויי יאר צוריק האט ער געהאט אין מאנטיסעלא איינע פון זיינע טאטנס בנינים, ער איז געזעסן דארטן מיט בחורים, ער האט געזאגט ער פירט א ישיבה, און ער האט אפגעטון דארטן כל דבר אסור מיט די בחורים, די בחורים, א בחור האט מיך אפגעקאלט ער האט אים געגעבן דראגס, נישט וויעד, מאריוואנע, עניוועי האב איך אים געזאגט גיי שוין צו די פאליס אין מאנטיסעלא, מען האט אים צוגעשפארט, א מעשה א געשעפט, בקיצור, האט זיך גוט ארויסגעדרייט, נאכדעם האט ער גענומען. א האלב יאר צוריק האט ער גענומען, איז דא אויף וואשינגטאן עוועניו דא א האטעל, ס'מוז דארטן קריכן קאקעראטשן מיט וואדער באגס גרויס ווי עלעפאנטס, שמוץ מיט אלעם, ס'דירעקט א האטעל פאר זנות, יעדער קומט דארט, מ'מאכט זיך אפ זנות און מ'גייט ווייטער, כדי מ'זאל ווי מ'זאגט זיך גוט ענדזשויען, רחמנא לצלן, איז דארט דא א טעלעוויזשן מיט עקס-רעיטעד מאוויס, דארט האט ער געשלעפט זעקס בחורים. עדות זענען דא, אלעס איז דא. נאר וואס די פראבלעם איז אז מ'האט אדער געסטראשעט די בחורים אדער מ'האט זיי אויסגעקויפט, דאס איז דאך איינע פון די זאכן וואס אונז האמער א פראבלעם מיט דעם דא, אדער סטראשעט מען אדער קויפט מען אויס. יעצט אויף סטראשענען איז שוין נישט אזוי געפערליך ווייל מ'קען אים איינזעצן פאר דעם, אבער פאר אויסקויפן, הע, וואס קענסטו נעבעך טון? שרולי רובינשטיין וואס ער איז א וויקטים פון ברוך מרדכי, מ'האט אים אויסגעקויפט פאר אַכט הונדערט טויזענט דאלער, ער וועט מסתם מוזן קומען ווייל די גאווערמענט ווייסט מ'האט אים אויסגעקויפט אבער על כל פנים ער מיינט אז אַכט הונדערט טויזענט דאלער וועט אים ערגעץ טראגן, אַכט הונדערט טויזענט דאלער גייט אויס גייט אים טראגן צוויי יאר אויס צו רייכערן, העווי דראג. און נאכדעם וועט ער ווידער זיין א קראנקער משוגענער, מ'האט דאך אים קראנק געמאכט, די חברה פארשטייען נישט. אלע ציין זענען אים ארויסגעפאלן. די געלט. גייט דיר נישט העלפן, קענסט אים נאכדעם סוען סיוויל עניוועי. שוין. איז למעשה האט ער באקומען דעם דיעל אז ער גייט, א יאר מוז ער גיין פאר טערעפי יעדע וואך, כ'ווייס נישט זייט ווען די גאווערמענט איז געווארן טערעפיסט עידזשענטס, זעט אויס מ'האט איינגעשפארט נחמיה'ן זענען זיי געווארן טערעפיסט עידזשענטס, און נאכדעם דארף ער גיין צוויי חדשים אין דזשעיל, און נאכדעם קומט ער ארויס איז ער צען יאר א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער. יעצט, דעם דיעל צו מאכן האט געקאסט שווערע הונדערטער טויזענטער דאלער, כ'האב געהערט אז ער האט זיך געמוזט פארקויפן דאס הויז, געמוזט באצאלן דעם לויער, און ס'איז געווען א דיעל. למעשה הער איך אז זיין ווייב האט פארלאנגט אויכעט זי זאל האבן אן אינקאם יעדע וואך, ווייל ס'האט זיך געהייסן ער גייט אין דזשעיל פאר אפאר יאר, אבער יעצט אז ער גייט נישט אין דזשעיל, העט ער גיין אפאר וואכן ארום, ער העט זיך נישט האלטן די הענט ביי זיך. ער איז נאט מעיד פאר דעט. יאשכולאוויטש אין די תפיסה איז ער נאכגעלאפן פאר א גוי. ווען ס'כאפט אן, ווי האמער בקבלה פון דעם קליין, אז ס'כאפט אן כאפט עס אן. עניוועי, בקיצור, אונז זעמער אלע אפסעט און צושאסן פון דעם דיעל. נאר וואס? ס'איז בעסער ווי אמאל. אמאל האט עס נישט געקאסט קיין געלט, אמאל האט מען נאר יענעם שטיל געמאכט. יעצט קאסט עס אים כאטש א הויז. יעצט, ווען ס'איז געווען די אלע סוויטהארט דיעלס, ס'איז געווען אזוי, מאשקאוויטש, מ'האט אים געלאזט וואקן, ווייל דוב הייקינד האט זיך אריינגעמישט בכתב האט ער געשריבן א בריוו, נאכדעם שניצלער האט געוואקט, און נאכדעם איז געווען באליק האט געוואקט, איז למעשה איז אזוי, נאך די צוויי קעיסעס פון די ערשטע מאשקאוויטש און די צווייטע די שניצלער, בין איך געגאנגען צו די מידיע, כ'האב איבערגעקערט די וועלט, כ'האב געזאגט, איר זענטס משוגע, קוקטס וואס ס'טוט זיך דא. למעשה סאיז דא נאך מענטשן וואס זענען זייער ברוגז, זיי האבן מיך אפגעקאלט זיי ווילן ארבעטן אינאיינעם מען זאל דעם סנדר ארויסנעמען פון דארט ווייל די גאנצע חורבן איז געווען ווייל מען האט אריינגעשטעלט דעם סנדר און זיי זאגן אז ווען ער איז געווען אויף זיין קאמיוניטי באורד האט ער געטוהן זאכן וואס מען דארף נישט און זיי קענען דאס איבערווייזן זיי ווילן אים איינזעצן זיי ווילן גיין צו די fbi. האב איך זיי געזאגט אזוי, איך זעץ נישט איין קיין אידן, איך האב נאר א היתר צו רעדן אז יעדער ווער ס'איז א וויקטים זאל גיין איינזעצן דעם מענטש וואס האט אים געטאטשט, און אויך איינזעצן איז נאר פאר טאמער מ'האט אים סעקשועלי אביוזד, פאר אנדערע זאכן איז נישט דא קיין היתר, כ'מיין איך מוז זיך דאך האלטן מיט די גיידליינס פון די תורה, און איך בין נישט אינטערעסירט איינצוזעצן דעם סנדר ווייל די דעמעדזש איז דאן ארעדי, מ'האט אים שוין אריינגעשטעלט, ער איז שוין א יוניאן ארבייטער. מען קען אים נישט ארויסשטעלן נאר איך ווייס נישט וואס ער דארף טון מען זאל אים ארויסשטעלן, סאו דא גייט שוין זיין אן ערענסטע פראבלעם מיט דעם גאנצן לאו סיסטעם, איז במילא איך האב גארנישט אז איך זעץ אים איין, אז איך זעץ אים איין איז דוב הייקינד עט אריינשיקן אן אנדערן, כ'האב זיי געזאגט דער פראבלעם איז מיסטער טאמפסאן האט נישט דעם אפיס אין די האנט, במילא האב איך נישט גארנישט מיט דעם. טאמפסאן האט נישט דעם אפיס. איך בין געגאנגען צו אלע גרויסע צייטונגען, איך האב זיי געזאגט, זאלסט וויסן, דער מענטש איז לוזינג איט. ער פארלירט עס, ער האט נישט דעם אפיס. און איך האב געבעטן מען זאל אנהייבן צו שרייבן די זעלבע ווי מען האט געשריבן אויף טשארלס היינס, ביז ס'איז געקומען נאך א קעיס, נאך א קעיס, און ער האט געמוזט פליען. עניוועי. זיי האבן מיר געטענה'ט ראביי יור טו העיסטי, געבן א טשענס, לאמיר זעהן, איז איין קעיס צוויי קעיס, אזוי ווי ס'איז שוין היינט געווען דער דריטער קעיס, זאגן זיי יא יו אר רייט הי דאזענט העוו די אפיס אין היז קאנטראל, ער האט עס נישט, פילי למשל היינט, דער זעלבער וואס האט איינגעזעצט נחמיה וועבערמאן איז א טאפ פראסעקיוטער, ער איז געקומען היינט מאכן דעם דיעל. און ער איז געווען אזוי אנגעמאכט ער האט מיר אפילו נישט געקענט גריסן, נאכדעם איך בין מיטגעקומען מיט נאך איינעם זאגט אים יענער אז אונז האמער מער וויקטימס ווייל דא בסך הכל איז געווען דער דיעל אז ס'איז געווען נאר איין וויקטים און אויכעט ער האט נאר געמאכט מציצה בפה אין די קאר, די האטעל, אלעס איז אריינגעפאלן אונטער דעם אז ס'איז דא א סעטלמענט, איינער האט געזאגט איך קען דיר ברענגען נאך א וויקטים זאגט ער ברענג, זאג איך אים פארוואס זאל ער ברענגען פארוואס זאל איינער זיין משוגע צו קומען? פארוואס, אויב מ'טוט יענעם געבן א יאר פראבעישאן און ער זאל גיין פאר טערעפי און צוויי חדשים דזשעיל און פאר דעם זאל מען קומען פאראויס? זאג איך אים יו נאו יור באס דאס איז מיסטער טאמפסאן איז לוזינג די בארא אוו ברוקלין? זאגט ער יא ער זעהט עס. נאכדעם איז געווען דארט א פאליס מ'האט זיך נישט געוואוסט צו ס'זאל זיין א דיעל צו נישט קומען דאך גראד פאליס אז מ'זאל אים גראד קייטלען אויפן וועג ארויס האט מיר א פאליס געזאגט א פאליס אפיסער זאגט ער מיר ראביי ברוקלין איז גאוינג דאון דע דרעין, יו דאונט נאו וואטס העפענינג, זאג איך אים, וואט דו יו טינק איי דאונט נאו, איי ריעד דע נוזפעיפערס, זאגן מיר יעצט די אלע צייטונגען, אונז האמיר מורא אז די פראבלעם איז זייער זייער סעוויער, סאו ס'האט נישט צו טוהן מיט די אידישע סעקס קריימס, ס'האט צו טוהן, טאמפסאן האט נישט דעם אפיס, טאמפסאן האט נאך אן אדזשענדע אז ער וויל באפרייען אלע עפריקען אמעריקענס וואס מ'האט צו איינגעזעצט, ס'איז געווען טאקע אסאך הענקי פענקי, מ'האט איינגעזעצט אסאך פאר גארנישט, אבער ס'איז דאך געווען וואס מ'האט איינגעזעצט פאר א ריזן. יעצט האבן שוין געפיילט נאך הונדערט אפריקען אמעריקענס אז זיי זיצן פאר גארנישט און ס'איז געווען סקאדעלא דער זעלבער דעטעקטיוו. יעדער ווער ס'האט געהאט און ס'איז דורך אים געווארן איינגעזעצט גייט יעצט בעטן ער זאל ארויסגיין און ער גייט צולאזן ווייל דאס איז זיינע ברידער. ער האט נישט אינזין דעם אפיס ער האט נישט אינזין דעם לאו סיסטעם ער האט אינזין צו ווייזן אז. אלע אפריקען אמעריקענס גייען וואוטן. אזוי ווי איך האב געזאגט אויף איינע פון מיינע האטליינס באקס פארטי וואן. כ'האב צו אים גערעדט, ס'קומט אים אן די מעסעדזש. איך האלט ער זאל נעמען די שליסלעך פון אלע דזשעילס און זאל זיי עפענען. פארוואס נישט? ער איז א מורא'דיגער ליבערל און דאס גייט געשען. ס'האלט דארטן אז איך האב געפרעגט. אבער וואס האט מען צוגענומען פון יעדן די גאן, און צו מען דארף האבן גאנס צו וואקן אין די סטריט, זאגן זיי אלע די גרויסע צייטונג שרייבער זיי גייען זיך נעמען יעצט איבער אים, דאס גייט זיין אזוי, ס'איז געווען אין די צייט פון דינקינס אין די עיטיס, איז געווען דעמאלטס ער איז געלאפן צו זיין מעיאר פון ניו יארק, און קעגן אים איז געלאפן רודי דזשוליאני, איז דער א געלונגענער מענטש געווען, אויך א פראסעקיוטער, האט ער געשריגן דינקינס ווי וואנט יו טו פראסעקיוט, ווי דאנט ניד יו עז א מעיאר, און סוף איז געווען.
ווען דינקינס איז ארויס פון די סיטי איז געווען עפעס צוויי אהאלב טויזענט האמעסיידס, צוויי אהאלב טויזענט געהארגעטע מענטשן אין א יאר צו וויפיל א יאר, אפשר מער? סאיז אנבעליוועבל! ער האט אראפגעברענגט אזוי מאנהעטן אז מיט א מאשין גאן בייטאג האט מען נישט געקענט וואקן אויף פיפט עוועניו. נאכדעם איז געקומען דזשוליאני האט עס גענומען אין די הענט אריין, ער ווייל ער האט פארלוירן, דער דינקינס האט פארלוירן פאר דזשוליאני. די ערשטע מאל האט דזשוליאני פארלוירן פאר דינקינס און צווייטע מאל איז געווען חוזר חלילה דינקינס האט פארלוירן פאר דזשוליאני דזשוליאני האט אהערגעשטעלט ניו יארק סיטי און ווער ווייסט וואס ניו יארק סיטי איז נישט דא נאך אזא טייערע ריעל עסטעיט אחוץ ערגעץ אין האנג קאנג און אין דזשעפען ווי ס'איז זייער א קליינע לאנד חוץ דעם איז נישט דא נאך אזא אזא טייערע ריעל עסטעיט ווי מאנהעטן און מ'האט נישט קיין מורא צו גיין איטס א טווענטי פאר אווער די סיטי דעט נעווער סליפס מ'גייט אין טרעין מ'גייט אין באס ס'איז דא איבעראל קעמערעס. דאס האט דזשוליאני צוגעשטעלט, דאס קומט זיך פאר אים דער קרעדיט, און ווען ער האט געדארפט פירן דעמאלטס ביים אומגליק פון די ווארלד טרעיד האט ער געהאט א קאמענד פאוסט און ער האט עס אזוי געפירט, מענטשן האבן, די גרויסע פאליטישענס האבן נישט געקענט באוואונדערן וויאזוי דער מענטש האט עס געקענט פירן, בסך הכל איז ער דאך געווען א מעיאר, ענד הי דיד ע פערפעקט דזשאב, שטעל דיר פאר ווען דינקינס וואלט געווען נאך פיר יאר. דעמאלטס ווען ער איז געלאפן האסטו געקענט קומען מיט טאנקען אויף פיפט עוועניו גיין איינקויפן, מיט טאנקען נישט מיט מאשין גאנס, ענד איט לוקס לייק דאס קומט יעצט צוריק, ס'איז דא האמעסיידס איבעראל, ס'איז דא גאנס אלל אווער די פלעיס, און די ערנסטע שרייבערס פון די צייטונג און די מענטשן וואס זיי ווייסן וואס גייט פאר אביסל טענה'ן יעצט גייט נאכאמאל אריינקומען דינקינס ערא, דינקינס צייט. מ'וועט מוזן מיט דעם טאמפסאן לעבן און ס'וועט זיין א דיזעסטער. איך ליין יעצט אין די אלע צייטונגען און די בלאגס אז האמעסייד רציחה איז ארויף און ראבעריס איז ארויף, אלעס גייט יעצט ארויף און אונז האמער אן ערענסטן פראבלעם דערמיט, אין די זעלבע צייט אז ער איז נישט אינטערעסירט אין פראטעקטינג געגן טשיילד סעקשועל אביוז, ער וויל נאר ווייזן אז אלע אפריקען אמעריקענס זאלן וואקן און דאס איז זיין אדזשענדע. איז די שטאט פאלט צוריק. די עי די עי'ס שפייען בלוט פון אים. אזא געלונגענער מענטש, דער עי די עי, דער וואס האט געפירט דאס קעיס קעגן וועבערמאן. האט אזוי גוט געפירט. קעווין אדאנעל. היינט איז ער געווען אזוי צו צושאסן, ער האט געקוקט אויף מיר און איך אויף אים, כ'האב נאך אזא טשעפע געטאן פארדעם, כ'האב דאך געוויסט גייט זיין א דיעל, פרעג איך אים נו וואטס די דיעל? זאגט ער יו'ל היער אין א פיו מינוטס, דו וועסט עס באלד הערן. ס'איז אזא דזשאוק און אזא דיזעסטער, נאר וואס? טשארלס היינס איז נישט געווען בעסער? א גענגסטער? א פארברעכער? א געלט נעמער? וועגן טשיילד סעקשועל אביוז האט עס נאך אביסל זיך קאנטראלירט, דער טאמפסאן קאנטראלירט זיך אינגאנצן נישט. כ'האב באקומען א טעלעפאן קאל היינט פון דעם בחור וואס ער געקומען א וויטנעס און ער זאגט ער האט באקומען פון דעם די עי א קאל אז מ'האט געמאכט א סעטלמענט שרייט ער ס'איז נישט דא אזא זאך סא עניוועי איך בין אויכעט א פארווייטיגטער מיר האט מען אויך געטוהן די זעלבע און די זעלבע טוט מען צו אים די סוף גיי מיר אונז צוזאם נעמען גענוג גענוג קולות מ'עט גיין פראטעסטירן און די סוף גייט מען גיין טוהן די זעלבע וואס די אלע עפריקען אמעריקענס האבן געטוהן, מ'האט גענומען א קאאלישען און מ'האט צוזאמגעשטעלט פון די עף בי איי א ספעשל קאמיטי, מ'איז אריינגעקומען צו היינז'נס אפיס און מ'האט ארויסגענומען פיילס, מ'האט געזעהן עווריטינג איז קאראפטעד, אונז גיימיר זיך נישט לאזן, נאו נאו נאו נאו, אונז האמיר צו שווער געארבעט אנצוקומען ווי אונז זעמיר יעצט, און אונז גיי מיר נישט לאזן אז מען זאל עס אומברענגען, סאו דאס איז ווי אונז האלט מיר יעצט מיטן לאו סיסטעם, זאגט מיר איינער מען דארף זיין גליקליך, אמאל האט מען נישט געטוהן גארנישט פאר די חברה, און אמאל האט מען געקענט טוהן וואס מען האט געוואלט, נאו וועי, דא מוז זיין ארדענונג, אז א שניצלער דארף גיין מינימום זיבן יאר זיצן, ער זאל וויסן וואס ער האט געטוהן, און אזוי אויך יעדער, אז א. מאליק תמחה זכר עמלק, ער האט געדארפט גיין זיצן פאר לייף, די דזשאדזש האט אים געזאגט איף יו העוו וואן מאר פעלעני, יו וויל געט די מעקסימום. דאס איז א דזשאוק. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך פארן עולם, יעצט העט עטס אנהייבן צו זעהן, עטס האטס געלאכט צו נחום ראזענבערג דער משוגענער, און דער חאטליין און קאטליין און באטליין, יעצט איטס סטארטינג טו טאטש האום, יעצט הייבט יעדער אן, אאאאא וואס? ס'טאטשט דיך אן וואס? יעצט וואלסטו געוואלט אז ס'זאל זיין אין ארדענונג, סאו פארוואס ביסטו אלע יארן נישט געקומען פאראויס? האלט מיך אן יעצט א בחור איך קום פאראויס קעגן מאליק, זאג איך אים איך וועל דיר העלפן, אבער ביז יעצט האט עטס געמאכט ליצי ליצנות, איך האב געדארפט זיין ענקער טוילעט פוצער, און וואס כ'האב באקומען אן אווארד פאר דעם איז א גאלד מעדל, איך האב נישט קיין שול ווי אריינצוגיין, און יעדן איז עס געווען גוט. ברוך השם יעצט הייבט אן יעדער צו פילן אז ס'האט נישט געטויגט, יעדער הייבט אן צו פילן אז וואס איז געשען איז געווען אנבעליוועבל, און יעדער הייבט אן צו זען אז ס'איז גרויסע צרות, און די יונגע חברה לאכן פון די אלטע, דיין טאטע געווען א דר'ערטליגער און דיין מאמע א צווייטע דר'ערטליגער, זיי האבן אלעס האבן זיי אינזין געהאט נאר צו מאכן קינדער און זיי נישט צו געבן קיין חינוך.
און ווען א קינד איז אהיימגעקומען זאגן טאטע מ'האט מיך מאלעסטעד האט מען געזאגט וואו. כ'ווייס נישט וואס דאס איז מאלעסטעד, כ'ווייס וואס דאס איז אסתר המלכה, אבער מאלעסטעד ווייס איך נישט. פיין, נאו פראבלעם. דער יונגער דור גייט זיך אויפוועקן. און יעצט, אונז גיימיר זיך שלאגן מיט די גאווערמענט. אונז גיימיר זיך שלאגן. דער בחור זאגט, און איר שרייט די גאנצע צייט, ביי אונז אז מען מאכט א פראטעקשן, ארדער אוו פראטעקשן, איז עס א דזשאוק. וואס איז דען אן ארדער אוו פראטעקשן ביי אונז? זאגט מיר דער בחור, אז מאליק האט געהאט אן ארדער אוו פראטעקשן, די גאנצע צייט און פורים צייט איז ער אים נאכגעלאפן האט אים געוואלט ווידער מאכן משכב זכר. סאו וואט איז רילי גאוינג אן היער? דאס האב איך געשריגן אויכעט, מען האט געזאגט אויף שניצלער, זאגט מיר דער די עי ווייסט נישט וואס מען האט געטוהן, מען האט אים געמאכט א פעלאן, זאג איך איך מיין ער האלט ביים האקן פיש די נעקסטע פינף יאר, איך מיין נישט, איך טראכט נישט אז ער האלט ביים גיין ווערן סענעטאר אדער א ווייס פרעזידענט, און ס'איז דאך גארנישט, ס'איז דאך נישט קיין טייטל, סאו עניוועי. זיי הייבן אן צו זעהן אונז גיי מיר זיך אראפלייגן די פיס, דא גייט נישט גיין קיין מאנקי ביזנעס, דא וועט די פעדערעל גאווערמענט מוזן אריין קומען, און דוב הייקינד וועט אנהייבן צו האבן פראבלעמס ווייל ער האט שוין פראבלעמס, און ס'איז דא מענטשן וואס זיי ווילן אים צופיקסן, אבער דאס האט נישט מיט מיר, איך האב נישט מיט אים גארנישט. ביי מיר איז ער בערל הייקינד, ער איז פון סיגעט איז ער, א מאראמארעשער פויער, איך האב מיט אים גארנישט, און די זעלבע האב איך גארנישט מיט דעם וואלף הערש סאנדער, כ'האב מיט דעם מענטש גארנישט, איך קען אים נישט, איך ווייס נאר איין זאך, די חברה האלטן אים איין גוט גוט צופיקסן, נאו דער עפטער הים, דער עפטער הים אל אל די וועי, יא יא, ס'זעט אויס אז דער אייבערשטער האט געוואלט אז מ'זאל מער טוהן ווי דזשאסט אויסלערנען און עדיוקעיטן דעם עולם, זעט אויס אז דער אייבערשטער האט געוואלט אז מ'זאל אראפנעמען די אלע שקצים פון די גאס, זעט אויס דער אייבישטער האט געוואלט, עס איז נישט גענוג מיט דעם, מ'האט אים איינגעזעצט יענעם, דארף אלע אראפ נעמען. יעצט די זאך איז אזוי, ברוך מרדכי'ס קעיס קומט אויך אויף, יעצט ס'איז דא צוויי וועגן צו טראכטן. איינס איז אז ער האט נישט דעם קאנטראל פונעם אפיס. און ער וויל באפרייען אלע זיינע עפריקען אמעריקענס. וויל ער אויך באפרייען די אידן ווייל מען זאל נישט דערקענען וואס ער טוט, קען זיין ער'ט לאזן ברוך מאטכען אויך וואקן, קען נישט וויסן, קען זיין ווייל ס'איז שוין אן אלטער קעיס און אונז פייער מיר און יעדער ווייסט אז ער האט שוין אפגעקויפט די וויקטעמס און ס'איז קלאר אז ער איז געווען א מניוול, עס קען זיין ער וועט זיך אנדערש רעכענען מיט דעם, אונז קען מיר נאך נישט וויסן, אבער פרייטאג קומט זיין קעיס, טאמער גייט ער באקומען עפעס א סווידהארט דיל, וואו דעמאלטס גייט ווערן פרייליך אין אלע גאסן. די צייטונגען זענען שוין גרייט איך האב זיי שוין געגעבן אלע אינפארמעישן אבער זיי ווארטן נאך וואס גייט זיין מיט ברוך מאטכען איך מיין נישט א דזשאוק וואס דא איז געשען ס'גייט זיין נאכאמאל דינקינס אין די עיטיס ס'גייט זיין ברוקלין יעדער העט גיין מיט גאנס מ'האט יעצט געכאפט אז מ'האט אריינגעברענגט הונדערט גאנס דאס איז פינף הונדערט גאנס וואס מ'האט אריינגעברענגט מסתם וואס מ'האט נישט געכאפט ווייל מ'כאפט קיינעם נישט דאס ערשטע מאל. ממש א שרעק וואס דא גייט פאר. ניו יארק, ברוקלין, עט זיין די שטאט ווי מ'עט נישט קענען וואוינען. זיין מורא'דיגע פראבלעמס. וואטש ענד סי. יא. עטס האט'ס ענק אלע פארלאזט אויף ענקערע פאלעטישענס, עטס האט'ס נישט זיך פארלאזט אויפן אייבערשטן. און ווען כ'האב ענק געבעטן א איד דארף קומען פאראויס, האט יעדער געלאכט, ס'איז געווען א לצנות אין שטאט, איך האב נישט ווי צו דאווענען זיבן יאר? קוק ווי צוהארגעטע בחורים זיי זענען, דער בחור קומט יעצט,

צו דיפעימען וויטנעסעס, מיט מענטשן וואס זיי טרייען ארויסצוהעלפן פאר זיך, עטץ האטס געמאכט אן עקסעלענט עקסעלענט דזשאב, שוין, יעצט וועט עטץ טעיסטן די פירות, יעצט וועט עטץ נישט קענען וואקן אין ברוקלין, נאכדעם וועט עטץ זאגן אוי וואס איז געשעהן, מען שיסט מענטשן, פארוואס זאל מען נישט שיסן, עטץ האטס געהארגעט שטארק, דאס איז געווען א יד ישראל באמצע. נאר אזוי ווי ס'איז געקומען א נייער מענטש וואס ער וויל אז די אפריקענס אמעריקענס זאלן וואקן, עט אלע מאכן א גוד טיים, מ'עט זיך מיטפארן מיט א גוטע אומזינסטיגע באן, ווייל די אידן העלן זיך אויך הרג'נען איינער דעם צווייטן, און מ'וועט נישט קענען גארנישט זאגן, העי ליסטן, מ'האמער א נייעם DA אין שטאט, עטס איך וויל ענק זאגן, איך האב קיינמאל נישט געוואלט אינדארסן טאמפסאן. כאטשיג עטס האט געמאכט פיקטשערס ווי איך בין מיט טאמפסאן, טאמפסאן קיינמאל נישט, איך בין געווען מיט עיב דזשארדזש, מיט טאמפסאן האב איך געהאט א פרייוועט אדזשענדע וואס כ'האב נישט געוואלט מיט אים האבן צוטון, און די אדזשענדע איז געווען וועגן דעם סטראוס קאן, ער האט געזען אז ס'איז דא געלט איז ער געגאנגען און ער האט אנגעהויבן מיט זיינע מעשות, די די וויאזוי יעדער האט עס פארשטאנען איז זי געווען אזוין א פראסטיטוט און זי האט גענומען אפאר טאלער און ער האט געוואוינט מיט איר. שפעטער האט זי געזאגט אז ס'איז געווען א רעיפ און נאכדעם האט ער געמאכט א מולטי מיליאן דאלער לאוסוט סעטלמענט ווייל יענער האט נישט געהאלטן ביים קומען דא אויף אמעריקע, געלט איז ביי אים נישט קיין גרויסע אישו, האב איך געהאלטן אז דער לויער איז א קרוקעד מיינד גראד געזאגט איי וואד נאט וואנט הים טו בי מיי דיסטריקט אטוירני נו אז עיב דזשארדזש האט אריינגעווארפן דעם טאוועל און היינס איז געווען ממש אוטרעידזשעס נו וואס האמיר אונז שוין געקענט טוהן זעמער מיטגעגאנגען מיט טאמסן. ווייל איך האב דעם מענטש קיינמאל נישט געגעבן א ווארם וועלקאם, איך בין קיינמאל נישט געווען נאנט מיט דעם מענטש, און טשארלס היינס פלעגט מיר אלץ זאגן, דו ווילסט מיך זען ארויס פון אפיס? נאו פראבלעם, דו ווייסט נישט וועם דו שטעלסט אריין, דו שטעלסט אריין א מענטש. ער איז בסך הכל געווען אן ארבייטער, געווען אן עי די עי, דעטס אלל הי וואס, נאטינג מאר דען דעט. סאו, האו איז הי גאנא ראן אן אפיס מיט הונדערטער מענטשן? האו איז הי גאנא בי עיבל טו דא דעט? נאר וואס, ס'איז שוין געווען מר לי מיוצר און מר לי מיצר, יעצט וועט עטס באצאלן א פרייז. וואטש און זי אז די נעקסטע דריי יאר וועט צוריק קומען די האמעסיידס אזוי ווי ס'איז געווען אמאל, צוויי טויזנט מענטשן וועלן זיין טויט אין ברוקלין, און נאכדעם וועט עטס אנהייבן זיך צו כאפן, העי, וואטס גאוינג אן, וואטס גאוינג אן, דער אייבערשטער האט געזאגט לכבודי לא מחיתם לכבוד בשר ודם מחיתם, ס'האט זיך קיינמאל פאר מיין כבוד נישט געקוקט, ס'איז געקומען א מענטש וואס ער האט געזאגט רבותי מען מאכט זנות מיט אלע קינדער, יעדע קינד איז אין געפאר, יעדער קינד איז אין אין דזשעפערדי, און כ'האב געבעטן רבותי העלפטס צו, נישט נאר מ'האט נישט צוגעהאלפן, מ'האט נאך ארויסגעשטעלט חרמות, פיין יעצט עסטס אויף דעם חרם. די אלע גרויסע טייערע הייזער אין בארא פארק העט עטס נאך זעהן, געדענקטס ווען ס'איז געקומען די חברה די שווארצע וואס האבן געמאכט אזעלכע נאקינג נאקינג אזוי האט עס געהייסן, וואטש און זי וואס גייט יעצט געשעהן, זיי האבן זיך יעצט אזוי אויפגעהויבן דעם קאפ אז ס'איז ממש א שרעק, וועט זיין אזוי ווי ביי די אראבער, אן אראבער העט הרגענען א איד העט ער גיין אריין אין דזשעיל, ביי די אראבער. און זיי וועלן אים ארויסלאזן פון די בעק. דאס איז וואס דא גייט זיין. דא גייט מען יעצט יעדן ארויסלאזן. און נאכדעם ווען עטס וועט קומען אויף די נאז פאלן און זאגן אך. ס'איז געווען א מיסטעיק. און מען דארף טאקע ארבעטן אינאיינעם. און מ'האט נישט געדארפט אזוי טריפה מאכן דעם טשארלס היינס. מיט אזויפיל געלט אים צו געבן. איך האב געמיינט באמת אז די גאנצע טאמסן איז א געלט זאך. זאגן מיר די אלע גרויסע צייטונג שרייבערס די פאליטישענס קען נישט זיין ס'איז נאך נישט געווען גענוג צייט מען זאל אים טריפה מאכן מיט געלט און פאר אפאר טאלער וואלט ער עס נישט געטוהן אזוי טענה'ן זיי אנלעס זאגן זיי ס'מוז זיין אז ער איז מורא'דיג ליבערעל און ער וויל מאכן זיכער אז זיינע עפריקען אמעריקענס זאלן קענען וואקן במילא מוז ער זיך רעכענען און ער מוז יעדן ווי מ'זאגט ארויסלאזן און דעטס וואטס העפענינג. עניוועי, איך בין יעצט אויף א פלאץ וואס מען קומט זיך צוזאם די גרעסטע לויערס פון מאנהעטן און אונז גיימער טראכטן א וועג וואס מען גייט דא טוהן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אביסל א ווארד אוו עדווייס, ברוך מרדכי, די, דיין וויקטעם שרייט דאך אויכעט אז דו האסט נאר געמאכט מציצה בפה, אויב ס'איז אזוי, קודם כל פארשטיי איך נישט וואס האבן מיר אונז א פראבלעם מיט מציצה בפה מיטן מעיאר מיטן גאווערנער, אונז האמיר דא אזא פראפעשענעל מוטעטעם, פוי א גרויל, איך וויל דיך פרעגן, דו חזיר וואס דו ביסט, דו מאליק, ווען דו ביסט אהיים געקומען צו דיין ווייב האסטו געהאט הייליגע מחשבות, וואס? האסט נאך געהאט די זרע פון דעם יונגל אין דיין מויל, ווער ווייסט צו דיינע קינדער זענען דיינע, כ'ווייס שוין היינט גארנישט, און דער אמת איז ס'קומט זיך פאר דיר ערליך ווייל דיין טאטע האט אויף מורטל בתי זונות, כ'האב שוין גערעדט דערפון, א בחור האט מיר פארציילט. איז אריינגעגאנגען טרינקען אביסל ברוינפן, זיך געוואלט אביסל אויסטשוכען, זיי האבן אים געזאגט מען גייט דא אראפ און אונטן איז דא אזעלכע האטעלן, קליינע רומס, און מ'איז דארט מזנה, דיין טאטע איז א איד אן עושר, און ער האט געזוכט דעם מיאוס'ן געלט, האט אים דער אייבישטער יעצט זייער גוט באצאלט, לאוולי ווי ער האט אים באצאלט, ס'האט דיך געקאסט וויפיל ער האט געמאכט אויף די בתי זונות. ס'האט אים געקאסט, ס'איז דאך דיין געלט, זיין געלט. אנבעליוועבל. יעצט ברוך מרדכי דו קענסט אריין געבן א קלעים אז מ'זאל דיר געבן זיבן מיליאן דאלער ווייל דו ביסט געזעסן א יאר פאר גארנישט און א יאר האוז ארעסט פאר גארנישט פאר מציצה וואס דיין וויקטים זאגט האסט געטון, מסתמא האסטו געטון מער נאר ער זאגט עס וועגן דעם ווייל יעדער שעמט זיך דאך נעבעך סאו פאר דעם האסטו נישט געדארפט זיצן מער ווי צוויי חדשים סאו די איבריגע. די צען וואס דו ביסט געזעסן דארף מען דיר עס צוריק צאלן. עניוועי, אונז האבן אויכעט פארלאנגט א מיטינג אין דזשאן דזשעי. איר ווייסט וואס דזשאן דזשעי איז? דא האט באקומען סמיכה עיברעם לינקאן און פון דעמאלטס איז עס טוט עס אלץ ווייטער פראמאוטן לאו. אונז האבן צוזאמגערופן אלע צייטונגען, האבן מיר צוזאמגערופן דעם בחור וואס דער מאליק האט מאלעסטעד וואס ער איז נעבעך אינגאנצן אין דר'ערד, און אונז גיימיר זיך מער נישט לאזן. זעהט אויס מ'האמיר האט געמיינט די מלחמה איז פאריבער. אבער ס'איז נאך נישט, און מ'מוז נאך אסאך דורכגיין ביז ס'וועט אריבערגיין, נאר וואס, אדער אז די פעדערל וועט זיך אריינמישן, אדער אז ס'וועט אדורכגיין די דריי יאהר און ס'וועט זיין אזא דיזעסטער אין ברוקלין, העט מען אריינשטעלן אזא חברה'מאן ווי דזשוליאני, און נאכדעם העט ער זעהן אז ס'וועט נישט גיין קיין קונץ. אונז געמיר אריין די אלע וואס זענען נישט צופרידן וואס מ'האט זיי נישט אפילו געפרעגט, אזוי ווי דער וויקטעם פון מאליק, מ'האט אויך נישט געפרעגט, ביי שניצלער, די אלע געבן מיר אריין. א ספעשל אפידעיוויט פאר די גאווערמענט זאלן וויסן אונז זעמער הערט און אונז גיימיר עס נישט נעמען מיט קלאוזד הענדס איטס נאט גאנע העפן טראסט מי. אם ירצה השם, אין די צייטן פון מיסטער טשארלס היינס איז געווען הענע ווייט איז געווען די ליעזאן, א פרוי האט איר אנגעקאלט מען האט מאלעסטעט מיין קינד, מען האט גערעיפט מיין קינד, האט זי געזאגט דאונט איווען באדער קאמינג אין, אזוי מיט דעם ענגלישן אקצענט פון אסטראליע געקומען, דאונט איווען באדער קאמינג אין.

און וויאזוי מ'האט אונז פארפאפט עד סוף דוויין. סא עניוועי בין איך דא און דזשאן דזשעי שטייט דא אזוי עדזשוקעטינג פאר קרימינעל, אינטערנעשינעל, מארעל, רעישעל, אקעדעמיק, ריעל דזשענדער, רעלידזשעס, פאליטיקעל, עקענאמיקס, ליגעל, פילאסאפיקעל, קולטורעל, ענווייראמענטעל, סאושעל, פאבליק דזשאסטיס. מ'האט געדארפט אין סאטמאר ישיבה אויך מאכן אזא זאך. האט אונז אויסגעלערנט הרגע יענעם, זאג ער האט א שיקסע האט ער, און ער האט דאס, און ער האט געזינדיגט, און ער האט דאס געטון, און דער האט נישט געשאקלט לולב, און דער האט נישט געשאקלט אתרוג, כ'האב קיינמאל נישט געהערט אז מ'טאר נישט מאכן מציצה פאר א בחור, כ'האב קיינמאל נישט געהערט מ'טאר נישט מאכן משכב זכור, ער האט נאך געזאגט ער האט א ישיבה, שטעל דיר פאר, די קינדער אז זיי גלייבן נאך אז ס'דא א בורא עולם איז דאך א נס. אנגעכאפט אומשילדיגע בחורים, מאליק האט א ישיבה, דער טאטע האט אן אלטן בילדינג דארט אין מאנטיסעלא וואס ס'טראגט נישט קיין ריווח, האט מען עס אים צוגעשטעלט, און שוין, און גיי שטעל דיך אויפן קאפ. אוי זענען אונז אויף צרות. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער צו נאך אפאר זאכן. אט האב איך געהערט אז מיסטער טאמסאן איז אויכעט א גרעדזשועט פון דזשאן דזשעי, גייט זיך נעמען איבער אים. עניוועי, כ'האב זיך געוואלט צוריקקומען א מינוט צו מאליק, ווייל. מען דארף רעדן, די מיסיס מאליק איז די גרעסטע רחמנות אז מען האט אים ארויסגעלאזט, ער גייט זיך מיט איר וואוינען געהעריג, דא כאפט ער בחורים, ער האט איר אזוי אינזין, אזוי ווי א הונט האט אינזין דעם פיפטן פיס, און אויסער דעם קען ער נאך ברענגען קראנקהייטן אין שטוב, אויב ער האט נאך נישט געברענגט, און יעצט עט איר זיך נעמען צו זעהן וואס איך האלט אין איין זאגן, די אלע וואס זענען נישט געהיטן אין טהרה ברענגען אריין פאר כלל ישראל, די סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס און וועגן דעם איז דא אזויפיל הערפיס. ווייל שטעל דיר פאר, די פלאץ ווי א מענטש האט די פרייוועטע אייווער, סיי ביי א מאן סיי ביי א פרוי, דארט איז א פלאץ ווי ס'זאמלט זיך אן דזשערמס, קודם איז דא קנייטשן פון די פיס, נאכדעם איז דא קטנים, יורין, יורין איז די גרעסטע סארס פון באציל, ס'איז דא אפילו דאקטוירים וואס זיי געבן יורין צו טרינקען פאר קענסער פעישענטס און זיי זאגן ס'היילט זיי אויס, ווייל ס'איז אזוי, ס'איז אלע שמוץ צוזאמגענומען, ס'נעמט זיך שלאגן מיט די מחלה. ס'איז נישט, ס'איז נישט די געהעריגע מעדיקעל דאקטוירים, ס'איז דא אזאלעכע די טירד ווארלד דאקטוירים, צו די העלט דאקטוירים, און אז איינער מאכט יענעם מציצה, איז דאך אזוי עקלדיג, ער זייפט זיך דען אויס דאס מויל נאכדעם? ער נעמט דען אלקאהאל און ער שווענקט זיך אויס? ער נעמט ליסטערין ער שווענקט זיך אויס? ער קומט אהיים און ער האט דאס ווייב גייט ווייטער און פארטיג, סאו דאס ווייב זיין איז נעבעך די גרעסטע רחמנות, און איך וויל דיר זאגן אסאך פרויען פאלגן מיך, ס'האבן מיך אסאך פרויען געפאלגט, כ'האב זיי געזאגט מיט אזא מאן איז בעסער צו גט'ן זיך. קיין גוטס עסטו נישט האבן פון אים, עט די ענד אוו די דעי עט ווערן דער מצב ארגער, און צום סוף עט ער דיך בעטרעיען אויכעט און עט דיר נישט געבן קיין געלט אויך נישט, סא מאך שור אז די האסט א קאמפטעבל ליווינג ווייל די טוסט אויפהאדעווען זיינע קינדער, און מאך שור אז די דאמפסט אים, נישט אין א דאמפסטער חלילה, ניין די גייסט צום רב און די נעמסט א גט, א שייגעץ שטיק, איך, דער אמת איז על פי הלכה דארפסטו נישט קיין גט אויך נישט. ברויך נישט, ר' משה פיינשטיין זאגט ווי ס'איז געזינדיגט מיט משכב זכור איז די קידושין נישט קיין קידושין ווייל א פרוי וואלט קיינמאל נישט איינגעגאנגען צו חתונה האבן מיט א מענטש וואס ער האט בחורים אין די זייט און ער טוט משכב זכור נעווער וואלט שי עקסעפטעד ס'איז א מקח טעות באט עניוועי דו האלט זיך מיט די משפחה צו זיי סטראשען דיך צו זיי זאגן דיר צו אפאר דאלער. באט איטס אנבעליוועבל. נאך א זאך, ער האט זי גענומען אין א האטעל וואס קאסט דרײַסיק דאלער א טאג, א האטעל וואס מען טוישט מסתמא נישט די בעטגעוואנט פון איינעם צום צווייטן, ברענגט מען אהיים די בעדבאגס מיט די אלע אנדערע זאכן, מען לייגט זיך אריין אין א שמוציגן ליילעך וואס דאס איז אנשטעקיג מיט שכבת זרע, און ס'קען גאר זיין אז זי. ער ברענגט דאס אהיים און מ'ווערט שוואנגער, ס'דא אין שולחן ערוך ווערט געברענגט רבינו פרץ אז א פרוי מעג זיך לייגן אויף א בעט ווי אן אנדערע מאן איז געשלאפן ווייל אפילו ס'דא זרע און זי קען שוואנגער ווערן פון דעם, זי מוז אפילו נישט וויסן אבער זי וועט שוואנגער ווערן, זאגט ער איז דאך דאס קינד איז א כשר קינד ווייל נאר ווען ס'דא א ביאה אסורה דעמאלטס איז דער פראבלעם. דאס ברענגט דער רבינו פרץ אין שלחן ערוך יורה דעה אין הלכות נידה. אויף דעם איז געווען די גאנצע היתר וואס די מהרש"ם און דער משה פיינשטיין האט געבויעט אז מען זאל מאכן די הזרעה מלאכותית. יעצט על כל פנים ער ברענגט זיך אריין די טורי זהב אז בן סירא, בן סירא איז געווען א קינד פון ירמי' הנביא, די אידן האבן נישט געוואלט אז ירמי' הנביא זאל זאגן שלעכטס אז דער אייבערשטער וועט אונז שטראפן. מען איז געגאנגען זיי האבן אים אפגעווארט ווען ער איז געגאנגען אין מקווה און זיי האבן מוציא געווען פון אים זרע בידיים ממילא האבן זיי געקלערט ס'וועט נישט רוען מער די שכינה אויף אים ווייל האט דער אייבישטער געמאכט אז ווען זיין טאכטער איז געגאנגען דעמאלטס ביינאכט אין מקווה איז זי שוואנגער געווארן פון די זרע וואס האט ארומגעשווימט אין די מקווה אזוי אז ס'איז נישט געווען קיין זרע לבטלה אמאל איז דאס געווען זייער נישט מ'האט זיך נישט געקענט אויספיגערן האו דיס ווארקס באט היינט ווייסט מען. די אלע בונה עולמות ומחריבם און עטאם באמב ווייסן, מען נעמט ארויס די זרע פונעם מענטש און מען לייגט עס אפילו אין א פריזער און ווען ס'ווערט פארפרוירן עלטערט זיך עס נישט און מען קען אנשוואנגערן א פרוי אפילו נאך צען יאר אויך. על כל פנים דאס איז אלץ זאכן וואס חכמה פון די נאטור וואס דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט אבער נעווערדעלעס האט זי גענומען אין א פלאץ ווי מען טוישט מסתמא נישט קיין ליילעכער אויך נישט.
און מ'איז אנשטעקיג מיט אנדערע זרע'ס אויכעט, און טאמער א גוי האט איבערגעלאזט דארט זרע קען מען האבן א שווארץ קינד אויכעט. ס'איז אנבעליוועבל וואס א חזיר ער איז, און אז ער האט נאך פלאץ אין אונזער סאסייעטי איז אונזער סאסייעטי אין דר'ערד. דאס זאלט איר וויסן. יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך זאג אייביג אז א דל גאה האט דער אייבישטער פיינט. דער בראנער האט נישט קיין געלט פארן לויער, דער מאליק האט געמוזט פארקויפן נעבעך זיין הויז ער זאל קענען באצאלן דעם לויער, האבן נישט קיין פרוטה צו זייער נאמען, און שוין, און זיי שפילן עושר. איינער האט מיר פארציילט אמאל א מעשה. געווען א ראש הקהל וואס האט יעדן אנגעטון צרות, און נישט געוואוסט וואס צו טון, איז געווען א שכן פון אן אנדערע שטאט, האט געזאגט איך וועל ענק באלד ווייזן, ער קומט אויף שבת, ער גייט צו צום ראש הקהל, איך בין אן עושר פון יענע און יענע שטאט, איך וויל שנאדערן געלט, געב מיר אן עליה, האט מען אים געגעבן א שיין עליה, פרעגט ער בעבור שנדר, זאגט ער צוויי מאל וויפיל די ראש הקהל איז ווערט, wow די גאנצע שטאט איז משוגע געווארן, אזא עושר. בקיצור, עס קומט מוצאי שבת, זאגט מען אים באצאל? זאגט ער יא, אבער דער אשכול זאל אהערברענגען אלע זיינע ביכער, איך וויל זען וויפיל ער איז ווערט, איך גיי געבן דאפלט. מען האט אהער גענומען די ביכער, האט מען געזען ער איז נישט ווערט גארנישט, סתם א דל גאה, די זעלבע אויכעט, בראנער האסט נישט צו צאלן א לויער, קומסט אן צו די גאווערמענט זאל דיר באצאלן א לויער, און מאליק פארקויפט נעבעך א הויז וואס דער טאטע האט אים געקויפט און ער. און באצאלט אזויפיל מארגעטשעס מיט אלעם, א שאנדע. יעצט דוב הייקינד איז ביזי מיט די דרײַ הונדערט מיידלעך וואס מען האט אוועק געגנב'ט דארט פון עפעס א פון אפריקע, ער לעקט זיך מיט דעם צו מיסטער טאמסאן ווייל ער איז אויך אן אפריקען אמעריקען. דוב כ'האב דיך געוואלט פרעגן, ס'דא דער. פייוויש מענדלאוויטש מיט יענקל דאסקאל האבן אריינגעברענגט פֿופֿצן מיידלעך פון בארדיטשוב, מען האט זיי אלע גערעיפט דא אין אמעריקע, זיי האבן קיינער נישט געוואלט חתונה האבן מיט א אידישן מענטש, ווייל יעדער האט געטענה'ט אז ווי נישט וואס האט מען זיי געפאטשקעט, ס'איז געווען א מיידל חני א קאנסלער פון טשערנאוויץ, איז געקומען איינער שטאלצבערג וואס ער האט געפרעגט איר, און ביי אין בארדיטשוב, איך האב זייער א שיינע קאר, ווילסט אביסל ארומפארן מאכן א לעבן? האט זי געזאגט, הער מיך אויס, אויב דו ווילסט אויסגיין מיט מיר אויף א שידוך צו טון, גיי איך אויס, ווייל איך מיין אונז זעמיר מאדערענע מיידלעך, אבער טאמער ס'איז נישט פאר א שידוך וויל איך נישט סתם ארומפארן מיט דיר, און. טוהן כל דבר אסור. זאגט ער אה ס'איז נישט פאר א שידוך איך וויל סתם מיך אביסל ענדזשויען איך בין שוין חתונה געהאט איך בין א טאטע פון א קינד ער געקומען זאגן זיין ווייב אז ער קומט מאכן א בית החיים דארטן אין אין בראד ס'איז א בראדער אייניקל סאו די די דו זעהסט וואס דא גייט פאר. סאו וואס איז געשעהן יעצט אז מיסטער הייקינד איז ביזי מיט די מיידלעך וואס מ'האט געהיידזשעקט אונז האמיר פון רוסלאנד פון אוקריינע געהיידזשעקט פֿופֿצן מיידלעך און אלע אין דר'ערד געלייגט עווערי וואן אוו דעם. סאו וואס וואס איז יעצט געשען אז דו ביסט ביזי מיט די מיידלעך דוב הייקינד און נאכדעם דוב הייקינד מען האלט ביי אונז אין איין הרג'ענען די מיידלעך מען האלט זי אין איין רעיפן און נאכדעם איז זי טויט און אמאל נעמט זי זיך דאס לעבן און אמאל דויערט אפאר יאר ביז זי נעמט זיך דאס לעבן און אמאל איז זי האלב טויט זי וואקט ארום מה לי קטלה מקצתה מה לי קטלה כולה וואס איז געשען מיט אונזערע ווידיאוס מיסטער הייקינד דו גנב דו גזלן דו האסט באקומען געלט פאר דעם פון די גאווערמענט אונז בעט מיר פון דיר גארנישט. זאגט מיר איינער איך זאל נישט אנהייבן מיט דוב הייקינד ס'איז א דזשעי די עלניק ער קען דיך הרג'נען, זאג איך אים וועט פאלן א כפרה, אונז גיימער שרייען. עניוועי, דוב הייקינד האט זיך אריינגעלייגט מיט קען טאמפסאן און די אין די ענד אוו די דעי מיינט ער אז קען וועט מחפה זיין אויף אים און וועט אים לאזן טוהן וואס ער וויל, טשארלס היינס האט אים נישט געלאזט טוהן וואס ער וויל, ער פלעגט רופן טשארלס היינס די מיעסטע נעמען, באט דאנט ווארי, טאמפסאן וועט דיך אויך נישט לאזן טוהן וואס מען וויל ווייל ס'איז נאך דא העכערס פון אים און ער האט נאך אויך א באלעבאס אונז פייט מיר יעדן טאג. און ולה' הישועה. כ'האב עהם געזאגט אז איך בין אין אמת'ן טעקסעסער רב, כ'האב עס אויפגעגעבן ווייל מ'האט דארטן געמאכט א גאנצע מאוומענט וואו זכרים חתונה האבן מיט זכרים. זיי ווילן עס ליגעלייזן. דער אמת איז זיי דארפן עס נישט ליגעלייזן. זיי קענען קומען דא אויף ניו יארק, דא איז עס ליגעל. דא קען יעדער ראש ישיבה, יעדער שיינער איד מיט א לאנגע בארד קען רעיפן וועמען ער וויל, און. ס'איז גארנישט. יעצט אונז האמיר נאך אסאך פראבלעמס, באלד גייט ארויסקומען דער דאסקאלאוויטש, מ'דארף אנגרייטן א ספעשל ניגון פאר אים, ויהי בישורון מלך עפעס אזוי, מלך מעל עפעס, ער איז דאך דער מלך פון די חזירים, נאכדעם דארף מען אנגרייטן א גרויסן סיין ברוך חכם הרזים, מ'דארף זען צו צוצוגרייטן אז זיין ארויסקומען זאל זיין ווי מ'זאגט א סוקסעס. און נאכדעם דארף מען אים זעצן לעבן פאפער רב, וואס ער לאזט נישט אז מען זאל גט'ן נעבעך דאס ווייבל, דאס ווייבל דרייט זיך ארום אן עגונה אליינס, דאס קינד וואקסט אויף נעבעך און ער איז שוין גרויס, און דאס ווייבל דרייט זיך נאך ארום און ווארט אויף דעם חזיר, ווייל דער פאפער רב לאזט נישט מען זאל זיך גט'ן, איך האלט מען זאל זיי צוזאם זעצן אויבן אן ביי די סעודת הודאה, און יעדער זאל קוקן און לאמיר מאכן א קאנטעסט ווער ס'איז א גרעסערע בהמה, צו דאסקאלאוויטש צו דער פאפער רב מ'עט זיי קענען גרינג איידענטיפייען ווייל דעם פאפער רב וועט מען רופן די שווארצע בהמה און דאסקאלאוויטשן וועט מען רופן די רויטע בהמה יעצט ווען אברומי רובין איז געגאנגען אין דזשעיל האט אים געזאגט מענדעלע חזיר מענדעלע ראבער מענדעלע אמסטערדאמער האט אים געזאגט איך בין מתפלל פאר דיר פאר פאר ער נאך געגאנגען פאר מ'האט נאך געוויסט ער'ט גיין אין דזשעיל איך בין מתפלל פאר דיר ס'זאל דיר גארנישט געשעהן שלעכטס קוק אהער קוק וואס די תפילה פון דעם חזיר האט געטוהן אלע מענטשן דרייען זיך יעצט ארויס קיינער גייט נישט א טאג אין דזשעיל און אברומי איז געזעסן אין דזשעיל אברומי כ'האב דיר געזאגט ס'איז צייט זאלסט דיך אפלאזן פון די גאנצע קליקע זאלסט נישט טרייען אונטערצוברענגען אידישקייט אונטערן נאמען אז ווייל אהרן מוז זיין דער בעל הבית זאלסט נישט ארומלויפן נאך די קעמפס נאר זיצן רואיג. מען זאל זאגן א כפרה מיט די גאנצע סאטמערע שייגעץ שטיק. ס'מיינט נישט דיך. כ'האב דאס שוין געזאגט. דיין טאטע האט אויך נישט געוואלט ליגן אין דער רבי'נס בית החיים. יעצט, אזוי ווי כ'האלט אין איין זאגן מיסיס דאסקאלאוויטש און זי האט נישט קיין שום ריזן זיך צו האלטן מיט דעם חזיר, זאג איך די זעלבע זאך פאר דעם. עמלק תמחה זכר עמלק'ס ווייב זי האט נישט וואס צו ווארטן אויף דעם חזיר זי זאל אים דאמפן און נישט האבן מיט אים קיין שייכות. מיסיס קלינטאן האט געהאט א מאן א פרעזידענט און ער האט געלט מיט אלעם און יעדער האט געזאגט זי איז א משוגענע זי שטייט ביי זיין זייט אז ער האט אזוי געטשיעט איבער איר שטעל דיר פאר ער האט א פיינע פרוי ער פלעגט ארויס גיין אין בית הכסא האט ער גערופן די מאניקא לעווינסקי און דארטן געוואוינט מיט איר עניוועי איך זאג די אלע פרויען ווען דו הערסט דיין מאן טשיעט אויף דיר. דער'ס נאו פיוטשער. איי די רבנים זאגן ס'איז יא ווייל זיי גייען מאכן געלט, קודם וועלן זיי מאכן שלום בית פינף יאר און נאכדעם עס וועט זיין א שטוב מיט קינדער וועלן זיי מאכן געלט אויפן גט אויף די דין תורות. יעצט האב איך געוואלט רעדן אביסל וועגן די פרשה פון אנטווערפן וואס מ'האט די צוועלף דזשאדזשעס האבן געזאגט אז מ'מוז לערנען ליב"ה. יעצט ליב"ה דאס איז ראשי תיבות פון לימוד יסוד בחינוך הממלכתי. אין די אלע מאדערענע סקולס אין ארץ ישראל לערנט מען די אלע זאכן. בקיצור, ר' לייביש זאגט אז מ'זאל אנטלויפן אויף אמעריקע ווייל מ'קען מער נישט וואוינען אין אנטווערפן. פיין. שרייען זיי צו אים דו האסט א וויזע אויף אמעריקע ווייל דו ביסט אן אמעריקען סיטיזן אבער וואו וועמיר אונז לויפן? און יעצט וואס איז די חכמה פון לויפן? פארוואס ביסטו פארוואס קומסטו נישט צו לויפן רב לייביש? דו ביסט דאך א משפיע, א רבי, א וועלטס רבי, יעדער איז דאך נהנה פון דיין עצה ותושייה, קום דו אויך, מען רופט דאך אים גאר א שרף אין אנטווערפן, במילא איז שוין נישט גוט, א שרף, איך האלט זאלסט אים רופן אלקינו ואלקי אבותינו, איז בקיצור, ס'איז נישט צו פארשטיין די גאנצע זאך, גייסט געבן יונגעלייט עצות זאלן אנטלויפן? זאג זיי זאלן לערנען ליבע, זאלן לערנען די לימודים. כ'וויל דיר פרעגן א שאלה, ווען דו קוקסט אן א בחור פון יסוד התורה און דו קוקסט אן א בעלזער בחור אין אנטווערפן, וואס איז דער חילוק צווישן די ביידע? בעיסיקלי גארנישט, זיי ביידע לייגן תפילין, ביידע זענען ערליכע אידן, דער חילוק איז נאר אז נאך די חתונה האט ער א פיוטשער, דער יסוד התורה בחור, און דער בעלזער בחור איז אין דר'ערד, דער בעלזער אינגערמאן ווייסט נישט ווי דורכצומאכן דעם טאג. סאו און יעצט מיר גייען ווייטער, אין סקווער איז געשטאנען צעטלעך אז די מענער זאלן גיין אויף איין זייט און די פרויען זאלן גיין אויף די אנדערע זייט, האב איך אים געוואלט זאגן, איך מיין מען זאל שטעלן צעטלעך אז די יונגעלייט זאלן גיין אויף איין זייט, און די בחורים און די קינדער אויף א צווייטע זייט. עטס האטס דאך נישט קיין פראבלעם מיט מענער און פרויען, עטס האטס דאך א פראבלעם אז מען איז מכשיל יעדעס קינד דארט. יעצט, איך באקום פון בני ברק טעלעפאנס, ס'דא דער נייער ראש העיר, א בדול א בדוללהלע. ער האט דאך געזאגט ס'איז נישט דא קיין משכב זכר בכלל אין בית שמש. איז הער איך יעצט אז בני ברק שלאגט זיך מיט אים און זיי גייען זיך רופן איינער דעם אנדערן צו דין תורה. מען קריגט זיך ווער ס'איז דער גרעסערער חזיר. אזוי ביז יעצט האט דאך בני ברק געטראגן דעם טייטל פון עיר הפעדעפילים. יעצט שרייט בני ברק אז בית שמש וויל עס צוכאפן. שרייט בית שמש ניין אונז האמיר מער חזירים. הער איך מ'גייט זיך שוין רופן צו דין תורה אויכעט. נאך א זאך האב איך געזעהן אז שמעון ישראל פריד איז צוריק געווארן גבאי פון סקולענער רעבן. סקולענער רבי איז א מכניס ואינו מוציא, די אלע מוסדות האט ער שוין לאנג צוגעשפארט, ער בא'גנב'עט די גאנצע וועלט, ער פארט שבתים מיט אלעם, ער האט א גרויסע פאנד אפערעישן, און איך הער ס'האט געפעלט זעקס הונדערט טויזנט דאלער קעש. קודם האט מען געמיינט אז שמעון סרול האט עס גע'גנב'עט, ס'איז ארויסגעקומען אז ער האט עס נישט גע'גנב'עט נאר אן אנדערער האט עס גע'גנב'עט האט מען איהם צוריק גענומען, מ'זעהט ער איז געווען ערליך ער האט נישט גע'גנב'עט, סאו שמעון סרול איך וויל דיך פרעגן ווער פונקטליך האט געהייסן אז מ'זאל סטראשען ר' חיים פלאהר אז ר' שלמה אהרן קעלנער עט גיין זיצן זיבעציג יאר אין תפיסה אויב ער געט אים א היתר צו גיין צו ערכאות ווער פונקטליך איז געווען ווייל כ'האב שוין געהערט צוויי ווערזשענס איך האלט אין איין זאגן אויפן האטליין זאגט מען מיר ס'איז נישט געווען סקולענע רבי ניין ס'איז גאר געווען דער ספינקער פון פלאשינג עוועניו כ'הער אז ס'איז גאר ער געווען. סאו אונז וועל מיר וויסן פונקטליך ווער ס'האט געזאגט פאר חיים פלאהר אז טאמער גייט קעלנער צו די פאליס גייט ער זיצן זיבעציג יאהר, איך זעה נישט וואס איז געשעהן מיט די זיבעציג יאהר. עניוועי, מיר גייען יעצט, איך האב געוואלט ענדיגן די וואך פריער ווייל כ'האב שוין זייער אסאך אויפגעהאלטן דעם עולם, כ'האב נאך געוואלט זאגן אז ס'שטייט אז אז איינער האט אין זין הייליגע מחשבות בשעת תשמיש, איז וואס געשעהט איז אז ער באקומט הייליגע קינדער. און טאמער חלילה אזוי ווי מאליק זיצט און וואוינט מיט זיין ווייב און ער האט אינזין אלע בחורים, ווינדער איך מיך וואס געשעהט מיט די, וואס וואס קומט ארויס פון דעם? יעצט, ס'קען זיין אז דאס מאכט אז מ'זאל זיין א משכב זכר'ניק, און קען זיין די אלע וואס זאגן די גיי אז זיי האבן א נטיה צו גיי, זיי קענען זיך נישט העלפן, קען זיין ווייל דער טאטע האט עס אויך געטון, און בשעת ער האט געוואוינט מיט די מאמע'ן, האט ער אינזין געהאט די בחורים, איז יענער געווארן א שטיק בחור. געווען א מטרוניתא, א ווייסע קעניגן, האט געבוירן א שווארץ קינד. האט איר דער מאן געוואלט הרג'ענען, זי האט מזנה געווען. האט זי געזאגט, ניין, כ'האב קיינמאל נישט מזנה געווען. האט מען געפרעגט עט, א גרויסן חוקר, איז האט מען געזאגט, ווייל העכערן בעט איז דא אזא שווארצע פיגורין, און זי קוקט אויף דעם בשעת ווען זי וואוינט מיט איר מאן, איז דאס קינד געווארן שווארץ. פארשטייסט? סא דאס דאס סקען זיין אז די אלע זייערע עלטערן האבן זיך נישט אפגעהיטן געהעריג זענען זיי טאקע נעבעך אזוי געווארן פול מיט משכב זכור אבער סאיז אלץ נישט קיין היתר אז מזאל זיך נישט מתגבר זיין אויפן יצר הרע ווייל יעדער מענטש האט זיינע נסיונות. כ'בין געווען ביי צוויי גרויסע מיטינגען די וואך וועגן טשיילד פראטעקשן, כ'על איבערגעבן דאס אלעס מערטשעם די אנדערע וואך מיטן אייבערשטנ'ס הילף. זייטס אלע געזונט, א גוטן שבת.